די ערשטע זאך דארף ער באווארענען אז דער אייבערשטער זאל אים וועלן געבן מזוני. דורך וואס טוט ער דאס באווארענען? דורך לויפן אין סטאר מיט א האלבע שעה פריער? נישט דאס איז די וועג וואס מ'איז משחד דעם אייבערשטן. ווילסט פועל'ן ביי דעם אייבערשטן דארפסטו אפדאווענען, און נאכן דאווענען דארף מען עקסטרע זאגן א קאפיטל תהלים,

און מיטן אייבערשטן האט ער שוין די אנווייזונג אז ס'דארף זיין צומו עלי שלשת ימים לילה ויום וועט מען אט דעמאלט מבטל זיין די גזירה למעלה וועט מען דערנאך מאכן די כלי למטה וועט גיין אסתר צו אחשורוש ווען ביום השלישי.

אז מיט וואס הייבט א איד אן דעם טאג? מיט מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי, ער איז ערשט געווארן א נייער מענטש וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן די נשמה, און דערנאך איז ער מתפלל און בעט ביי דעם אייבערשטן די אלע ברכות, ווי מען רעכנט זיי אויס אין שמונה עשרה.

נישט דער קונץ איז קומען אין באנק דער ערשטע, די ערשטע זאך איז דארף מען באקומען דעם טשעק, און דעם טשעק דארף מען באקומען ניט פון בורות נשברים אשר לא יכילו המים וואס זיי האבן ניט קיין קאנטע אין באנק, דער טשעק דארף זיין פון איינעם וואס האט א גרויסע קאנטע אין באנק. און אט אט דעמאלט זאגט מען ניט א ניט ער וועט האלטן דעם טשעק אין בוזעם קעשענע, און דער באנק וועט קומען צו עם אין בוזעם קעשענע, ניין ס'דארף זיין בכל אשר תעשה. במה דברים אמורים אז די ערשטע זאך פארבינדט ער זיך מיטן זן ומפרנס לכל, און בעט ביי עם אז זאל זיין אתה חונן לאדם דעת זאל ער אים געבן חונן הדעת,

און האט געזען אז זיי זאלן זיין קינדער אזוינע וואס זיי גייען בדרכיו, ווי ער זאגט אין מדרש אז זיי האבן געשריען עמך אנו, עמך אנחנו, לחיים אדער חס ושלום אויף פארקערט. און אט אט די קינדער האבן זיך געהאלטן דריי טעג צומו עלי לילה ויום.

א איד איז פארבונדן מיטן אייבערשטן, בנים אתם להשם אלוקיכם, באקומט ער זיין פרנסה פונעם אייבערשטן. ס'קען זיין לרגע קטן עזבתיך, אויב ס'מישט זיך אריין מפני חטאינו, אבער דאס איז מער ניט ווי א רגע קטן, דאס איז מער ניט ווי א הכנה, ווי ער זאגט אין אגרת הקודש, כדי דערנאך זאל מען זיך פארבינדן מיט א שטארקערע אהבה וקישור צווישן דעם בן מיטן אב מיט אביו שבשמים. און אט דאס וואס ס'טוט זיך ארום אים, געפאלן שערס, געהויבן זיך שערס, מ'זעצט אים ארויף, אויבן אויף, מ'זעצט אים אראפ, מ'מאכט אים פאר טשערמען, די אלע עניינים איז אים ניט נוגע, ער דארף וויסן, האט ער משלים געווען דעם תענית, אט דעמאלט קען ער זיין א מוצלח'דיגע טשערמען. וואס אט דאס איז עיקר די הוראה כאמור לעיל אז מתוך שלום ושלווה ווען מען דארף ניט אנקומען צו שקו ותעניתו, נאר די עבודה קען זיין ווי אין ימי שלום, אין אן אופן וואס משכים בבוקר הולך לבית הכנסת, און מבית הכנסת לבית המדרש, איז דערנאך בשעת ער פירט זיך מיט דעם סדר וואס דאס איז אים אנגעוויזן ממלכו של עולם שאחרית וראשית שלו ווי ער טייטשט אפ אין מדרש, אט אט דעמאלט איז דערנאך הנהג בהם מנהג דרך ארץ, האט ער א געזונטן טאג און א געזונטע וואך און א געזונטן יאר, און גייט דערנאך אוועק בבני חיי ומזוני רוויחי, מתוך אורה ושמחה וששון ויקר.